שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

מיט נאך געציילטע פארשערס וואס זענען געווען איזאלירט און וואס האבן נישט געהאט דעם ברייטן עולם הינטער זיך, אז דאס וועט אלץ גיין אין ניוועץ, איז א שרעקליכע זאך געשען אין יענער אין יענעם יענער אויפגעברויזטער רעוואלוציאנער ראמאנטישער צייט, ווען אסאך אידישע אינטעלעקטואלן, רעוואלוציאנערע טוער, דענקער זענען צוריקגעפארן אין רוסלאנד. איז באָראָכאָוו דעמאָלט צוריקגעפֿאָרן אויף די אויספֿאָדערונג פֿון זײַן פּאַרטיי און ער איז געפֿאָרן מיט גרויס אידעאַליזם, מיט גרויס האָפֿענונג, אַז די באַפֿרײַטע ייִדישע פֿאָלקסמאַסע אין רוסלאַנד איז גרייט אויף זײַן לערע. אויף זײַן האָט ער מיטגענומען זײַן גאַנצן אַרכיוו אין טשעמעדאַנען. און דער דאָזיקער אַרכיוו, וואָס ער האָט אָנגעזאַמלט במשך פֿופֿצן. האסטו געפייניגט די דאזיגע אומבאשרייבליכע אבידה, און ערשט נאך זיין פריצייטיגן טויט האבן זיך אפגעזוכט די דאזיגע טשעמאדאנעס מיט זיין ארכיוו, אין דעם אויסלענדישן מיניסטעריום אין פּעטראָגראַד, און דורך וועגן אומוועגן איז באָראָכאָווס אַרכיוו דערגאַנגען צום ייוואָ. און די אַרכיוו איז נאָך דאָ. נאָר כ'מיין, אַז ס'איז טראַגיש, און אפשר קען מען נאָך עפּעס טוען וועגן דעם, אַז כאָטש די יידישיסטיק איז געגאַנגען פֿאָרויס מיט גרויסע שפּרייזן נאָך באָראָכאָווס טויט, אַ דאַנק זיינע פּיאָנערישע אויפֿטוען. אבער ס'איז גאר טראגיש וואס מ'האט נישט געהאט, איך ווייס נישט, נישט געהאט אין זינען, נישט געהאט די מעגליכקייט, נישט געהאט גענוג אינספיראציע צו פובליקירן דעם דאזיגן ארכיוו, וואס איך האב א חשד, כאטש איך בין נישט קיין עקספערט אין דעם, אבער איך האב א חשד אז מיט'ן גאנצן פראגרעס וואס מיר האבן דורכגעמאכט בנוגע די אידישע שפראך און ליטעראטור, די אנטוויקלונג פון די אידישע שפראך און ליטעראטור, די פארגאנגענע דרײַ און זעכציק יאר וואלט באראכאוו'ס ארכיוו נאך געקענט פארשפרייטן אסאך ליכט אויף שאטנדיגע ווינקלען, און אפשר מער ווי ווינקלען, פון דער אידישיסטיק. אבער אין דעם ראם האב איך געפרואווט אביסל באלייכטן די קאריערע פון דעם גאון פון פולטאווע. אויפן פעלד פון דער מאדערנער אידישער פילאלאגיע און ליטעראטור-פארשונג, און איך וויל פארענדיגן מיט א ציטאט, נישט מיינע אייגענע ווערטער, נאר מיט א ציטאט פון שמואל ניגער, וואס האט געזאגט, איך האב פאר ניגער'ן גרויס דרך ארץ, אפשר מער צוליב זיינע פערזענליכע פאדערונגען, צוליב זיין איידלקייט, אפשר צוליב זיין אנאליז פון דער אידישער ליטעראטור, דאס איז אן אנדער פראבלעם, אבער איך מיין אז ניגער האט באמת ערפילט די גרויסקייט פון באראכאוון, און איך וויל פארענדיגן מיט זיינע ווערטער. דאס האט ער געשריבן א מין אפשאץ צו א יארצייט, צען אדער מער יאר נאך באראכאוו'ס טויט. א מתמיד וואס האט זיין גלייכן ניט. א בקי און א חריף, האט ער געהאט די ענערגיע, דעם מוט און דעם פארנעם פון אן עכטן פיאנער אין דער וועלט פון גייסט. אפשר האט ער זיך צופיל געיאגט נאך גענעראליזאציעס, אפשר איז ער צומאל געווען צו שארף און אימפעטיג אין דעם אופן ווי ער האט זיך איינגעשטעלט פאר זיינע טעאריעס, אפשר האט ער פון אייניקע השערות און סברות געמאכט צו אייליגע אויספירן. אבער אויך דאס האט זיך צום טייל גענומען פון דער עפאכע, פון דער אימפעטיגער, קעמפערישער און אומגעדולדיגער תקופה וועלכע ער האט רעפרעזענטירט. ער האט געלעבט אין אן אטמאספערע וואס איז געווען דער היפך פון דער לופט וועלכע הערשט אין אזוי-גערופענע אקאדעמישע קרייזן. דערפאר איז אבער נאך מער צו באוואונדערן דעם הויכן גראד וויסנשאפטליכקייט, די גרויסע זאמלפלייסיקייט וואס ער האט פארמאגט, און דעם טיפן אינטערעס וואס ער האט ארויסגעוויזן צו פאקטן, צו היסטארישע מאטריאלן און דאקומענטן, און ניגער פארענדיגט, די ירושה וואס איז געבליבן פון אים דארף פון אונז אלעמען אפגעהיט ווערן, ער איז געווען א נאציאנאלע פיגור, דערהויפט איז ער געווען א פיאנער און א פונדאמענט-לייגער פון אונזער יונגער וויסנשאפטליכער קולטור, אויף דעם פעלד האט ער געזעט קערנדלעך וועלכע זענען אויפגעגאנגען, האבן זיך צעבליהט און געבן פרוכט. שלוס ציטאט. זיכער, איך מיין אז מען קען נישט אפפרעגן אז אלע ווייטערדיקע גרויסע דערגרייכן פון דאקטאר מאקס וויינרייך, פון זיין יונג פארשטארבענעם זון אוריאל וויינרייך, פון יעקב שאצקי, פון זארעצקין אין רוסלאנד, פון ווענגערן, פון אלע גרויסע פארשערס וואס זענען געקומען נאך אים, דאס זענען מענטשן, וואס זענען געשטאנען, אויב מען קען זיך אזוי אויסדריקן, אויף באראכאווס אקסל, און זיי האבן צוליב דעם געקענט דערגרייכן העכערע שטאפלען פון דער אידישער קולטור-וויסנשאפט. א דאנק.
רבותי, וואס זאל איך אייך זאגן? איך וואלט געוואלט איר זאלט אוועקגיין מיט דעם איינדרוק אז יוג'ין האט אונז געגעבן דא א פול בילד פון איינעם פון די פענאמענען פון אידישער געשיכטע, וואו איין מענטש האט געקענט אויפטון וואס ביי אנדערע אומות העולם דארף מען האבן שטאבן גאנצע, און געטון האט ער עס אויף זיין אופן, מיט אזויפיל וויסן. און ווען מיר וואלטן, ווען ער וואלט נישט געווען גלייכצייטיג א לערער, וואלט ער געזעסן צוויי שעה און ער וואלט אלס נישט פארענדיגט, נאר ווי א גוטער לערער ווייסט ער ווי ווייט מען מעג גרייכן, ביז וואנען מען קען אויפנעמען, איז וויל איך אים אין אייער נאמען אפגעבן א הארציגן יישר כח. א דאנק צו דיר. פיין, און ס'איז גוט וואס איר גייט אוועק אויסגעהונגערטע. א גוטע נאכט.